הם נגד ג' קליפות שצריכים העברה לגמרי, אז די דריי ווערטער תעקר וואס דאס מיינט אויסווארצלען, תשבר וואס דאס מיינט צוברעכן, תמגר וואס דאס מיינט צוטרעטן, אראפווארפן, דאס גייט אויף די ג' קליפות וואס מען דארף זיי אינגאנצן ליקווידירן, מען דארף זיי אינגאנצן עראדיקירן, ותכניע, און דער ווארט ותכניע וואס דאס הייסט אונטערטעניגן אדער פארנייגן, לנגד קליפת נוגה שצריכה הכנעה ויש בה בירור, דאס גייט אויף קליפת נוגה, וואס קליפת נוגה דארף נאר אז מען זאל דאס פארנייגן, מען זאל דאס אונטערטענען, און מען קען דאס

און קליפת נוגה איז קען זיין אז מ'קען דאס מברר זיין, ס'דא אמאל ס'קען גיין לטוב און אמאל קען דאס גיין מ'קען עס מעלה זיין און אמאל שלעפט עס אראפ דאס נידערט אראפ אין קליפות ממש. א משל, על דרך מ'זאל זאגן א דבר מאכל, איז דא מאכלות וואס ס'איז אסורות לגמרי, מ'טאר זיך צו דערויף ניט צורירן, ס'איז בכלל ניט שייך, ס'איז טרייף, ס'איז אסור, דאס איז ג' קליפות הטמאות, מ'קען דאס נישט מעלה זיין, מ'קען דאס ניט מברר זיין, ס'איז ניט שייך צו א אידן דער ענין פון די מאכלות אסורות. דערנאכדעם איז דא קליפת נוגה, ס'איז דא מאכלות וואס זיינען כשרות, און די מאכלים איז ווענדט זיך אין דעם אדם ווי מ'עסט עס. בשעת א איד עסט עס שבת, אדער צו דינען דעם אייבערשטן א גאנצע וואך, צו זיין געזונט אז מען זאל קענען דינען דעם אייבערשטן מקיים זיין תורה ומצוות, דעמאלט איז ער דאס מעלה. טאמער אבער מען עסט עס למלאות תאוות נפשו, דעמאלט שלעפט ער אראפ דעם מאכל אין קליפות ממש, דאס איז קליפת נוגה. ס'האט אין זיך עפעס א ליכט, אבער ס'איז תלוי אין דעם מענטשן וואוהין דאס גייט. און דאס איז פון א בריוו וואס דער פריערדיגער רבי האט געשריבן צו א אידן, א לאנגן בריוו וואס ער האט געפרעגט פארשידענע שאלות אין נוסח התפילה, בפרט אין עניינים פון שמונה עשרה, לויט נוסח חבד, נוסח ארי, מיט די פארשידענע שינויים וואס איז דא אין שמונה עשרה, מתאים צו די כוונות, מיטן סדר על פי קבלה וכיוצא בזה. איז דארטן פרעגט ער אויכעט בנוגע דעם נוסח פון ולמלשינים. די ברכה ולמלשינים איז דאך נסתקן געווארן אנטקעגן די מלשינים, אנטקעגן די וואס פלעגן פאר'מסר'ן אידן, אנטקעגן די מוסרים. און פארשטייט זיך אז אין רוסלאנד בפרט האט מען געדארפט בייטן דעם נוסח, די צענזורע האט נישט ערלויבט, פארשטייט זיך מען זאל האבן א תפילה קעגן די מוסרים, אז די גאנצע ממשלה האט געלעבט אויף מוסרים, איז במילא איז געוועזן שינויים מיט די נוסחאות, און ברוב השנים איז דא פארשידענע נוסחאות און ס'איז ניטא קיין קלארקייט וואס איז די נוסח, פרעגט ער דעם רעבן וואס איז אונזער נוסח? שרייבט דער רבי.

איז דא א כוונה אין דערויף אז דאס איז פיר לשונות, און ער זאגט אז מיין פאטער דער רבי רש"ב ווען ער פלעגט זאגן די ברכה איז צווישן ותמגר מיט תכניע פלעגט ער מאכן א הפסק, און דאס איז צוגעפאסט, דאס איז לויט די כוונות וואס ער ברענגט דארטן אין שער הכולל, וואס מ'וועט באלד רעדן וועגן דעם, אז די דריי לשונות דאס איז וועגן די ג' קליפות, וואס די ג' קליפות דארף מען אינגאנצן ליקווידירן, מ'דארף זיי אינגאנצן עראדיקירן. און דערנאכדעם איז דא, דער פערטער, וואס דאס איז קליפת נוגה, וואס דאס דארף האבן הכנעה, מען דארף דאס פארנייגן, און מען קען דאס אויסלייטערן. און וואס זאגט ער אין שער הכולל? ער רעדט דארטן וועגן דעם אז ס'איז דא א נוסח ותכניעם במהרה בימינו, איז באווארנט ער אז דער נוסח דארף זיין ותכניע,

ס'איז זאל ווערן אויס וואס דאס איז, ותמגר און מ'זאל דאס צוטרעטן, אראפווארפן. און דערנאכדעם איז דא תכניע איז די ערשטע דריי

תכניע הייסט אז ס'דא טוב ורע, ס'דא גוט אדער ניט גוט, ס'קען גיין אויף ביידע אופנים, איז במילא ותכניע זאלסט עס פארנייגן, זאלסט עס אונטערטעניגן אז ס'זאל די דער קליפה, דער רע, זאל בטל ווערן און זאל זיך אונטערגעבן צו דעם טוב. און דערפאר זאגט מען ותכניע, ווייל דאס איז איין קליפה, קליפת נוגה.